דעם שיעור פון יום הרביעי בשבוע וואס רעדט זיך בנוגע צו אהרן הכהן, און אויכעט אין דערויף איז זיך דא דער פירוש רשי, וואס פירוש רשי איז גענומען פון ירושלמי אין יומא און אויכעט אין ויקרא רבה אין ספר אין פרשת אמור, אבער רשי איז דא משנה. וואס נוסף אויף דעם ענין וואס מען דארף האבן א טעם פארוואס איז רש י משנה איז דארף מען דאך אויכעט ובעיקר האבן א הסברה פארוואס איז דאס ווי איז דאס פארבונדן מיט פשוטם של כתובים וואס רש י ברענגט אט א די לשונות.

בשעת מען גיט א קוק אין יומא אין ירושלמי זעט מען אז און אין מדרש אין ויקרא רבה אין פרשת אמור זעט מען אז רש י איז דא משנה און זאגט וסמך משה, דארטן שטייט סתם דער ענין הסמיכות, דערנאך איז רש י מוסיף דעם ענין כיום שנשתברו בו הלוחות, דארטן שטייט דער לשון כשבירת הלוחות, רש י ברענגט כיום שנשתברו בו הלוחות. דערנאך דארף מען אויכעט האבן א ביאור אין דעם ענין גופא, פאר ווי איז דאס פארבונדן מיט פשוטו של מקרא וואס רש י זאגט דא קשה אז דאס איז קשה לפני הקדוש ברוך הוא, רש י געדארפט זאגן סתם, פונקט אזוי ווי רש י זאגט ביי מיתת מרים, אז כשם ש ווי ס'איז מכפר קרבנות, אזוי פרה אדומה קרבנות, אזוי איז אויכעט מכפר מיתת מרים, און זאגט נישט אז דאס איז פארבונדן מיט הקדוש ברוך הוא, דער ענין איז אזוי אז ס'שטייט בסמיכות, דערפאר וואס דאס איז בשווה, ס'האט צווישן זיך א פארגלייך. האט דא רש י געדארפט זאגן אז ללמדך אדער לומר אז קשה מיתתן של צדיקים כשבירת הלוחות, און רש י איז מוסיף אז דאס איז לפני הקדוש ברוך הוא, מיט נאך כמה דיוקים. דערנאך איז רש י מוסיף א דבר חדש וואס איז נישט דא ניט אין ירושלמי ניט אין יומא ירושלמי ניט אין אמור, און דאס איז ולהודיעך א צווייטע זאך אז וואס שהוקשה לו אז ס'איז אויכעט שווער ל ב הקדוש ברוך הוא, אט דאס וואס זיי האבן געזאגט נתנה ראש לפרוש ממנו כיום ש מ ש שעשו בו את העגל. וואס דער ענין שטייט ניט אין די צוויי מקורות וואס מען צייכנט אן אז דאס איז מקור פון רש י, רש י ברענגט עס אראפ, און אויכעט מדייק שקשה לו וואס דאס גייט אויפן פריערדיגן הקדוש ברוך הוא ניט סתם א קשה, און אויכעט מדגיש כיום שעשו בו את העגל ניט סתם כעשיית העגל, און מיט נאך א שינוי. ביי דעם ערשטן ענין זאגט רש י לומר אז דאס איז אויף צו זאגן, ביי דעם צווייטן ענין זאגט רש י ולהודיעך אויף געבן דיר צו וויסן, וואס אויב אומעטום איז די לשון רש י בדיוק כמבואר בראשונים. דער דיוק פון לשון רש י, על אחת כמה וכמה אז אין דעם זעלבן דיבור זעט מען אז רש י איז משנה, פריער זאגט ער לומר און דערנאך זאגט ער ולהודיעך, מיט נאך כמה דיוקים וכפי שיתבאר לקמן. בנוגע צו פירוש רשי על התורה, וואס רשי דארף זיך פארענטפערן פשוטו של מקרא, אין פשוטו של מקרא ווערט ביי רשי א קשיא בקשר מיט די פירוש הירושלמי און די פירוש פון ויקרא רבה, וואס דערפאר קען דאס רשי פון דארט ניט מעתיק זיין אן שינויים. וואס אין ירושלמי און ויקרא רבה בכלל פארגלייכן זיך דאס די ביידע זאכן, פרעגט דער בן חמש למקרא, ער האט פריער געלערנט בנוגע ווי דערמאנט פריער ביי מיתת מרים, אויף פארוואס ווערט דאס געבראכט בקשר ובסמיכות צו דעם ענין פון פרה אדומה? כדי מיר זאלן פארוויסן אז פונקט ווי קרבנות זיינען מכפר, אזוי איז מיתת צדיקים מכפרת. במילא אז מען זאל זאגן אז מיתת צדיקים, איז דאס דער ענין ווי שבירת הלוחות אדער ווי שבירת עשיית העגל, איז דאס שטימט דאס נישט דערמיט וואס מען האט בפירוש געלערנט פריער אז מיתת צדיקים איז מכפרת, און עשיית העגל חס ושלום צו זאגן אז דאס איז מכפר, אדער זאגן אז שבירת הלוחות איז מכפר. והראיה אז נאך די שבירת הלוחות איז געווען די גזירה הכי גדולה און מ'האט געדארפט האבן די ארבעים יום און א צווייטן מאל ארבעים יום ווי מ'האט ערשט נאר געלערנט אין עקב אשר התנפלתי. וואס דערפאר מוז רשי מעתיק זיין מצד פשוטו של כתובים, אויכעט אט דאס וואס מען זאגט אז דאס איז קשה לפני הקדוש ברוך הוא. בנוגע צו אידן איז דא אין דערויף דער ענין פון כפרה מיתת צדיקים, בנוגע אבער לפני הקדוש ברוך הוא, איז ביי אים איז דער ענין וואס מכפרת, קען ער מכפר זיין אין אן אנדער אופן, און ס'קען זיין סלחתי כדבריך, פונקט אזוי ווי ס'איז געווען לאחרי עשיית העגל און שבירת הלוחות אן מיתת צדיקים, במילא דער לפני הקדוש ברוך הוא ווערט דער ענין פון קשה פונקט אזוי ווי שבירת הלוחות. וואס איז דא דער קשר דווקא מיט שבירת הלוחות ניט מיט עשיית העגל? וואס אט דא קומט די צווייטע זאך צו, ביי שבירת הלוחות האט רש י אראפגעבראכט שוין פון פריער, און דאס שטורעמט אויכעט דער בן חמש למקרא, אז שבירת הלוחות איז געווען לזכותן של ישראל, אזוי ווי משה רבינו האט געזאגט, געזען אז ס'איז דא א שטר וואס דאס איז בדוגמא פון נישואין, במילא אז ס'איז געווען שבירת הלוחות איז עס געבליבן בדוגמא פון א פנויה, ווי רשי האט שוין פריער געבראכט. און נאך אן ענין ווי רש י האט שוין אויכעט פריער געבראכט אז משה רבינו האט געזאגט אז מה דאך בנוגע צו איין מצוה פון מצוות פסח איז כל בן נכר לא יאכל בו, על אחת כמה וכמה אז ס'רעדט זיך וועגן כל התורה כולה דערפאר שבר הלוחות. וואס דערפאר מוז רש י מדייק זיין אז דאס איז סמך משה מוסיף אויף דעם ענין וואס דאס איז מצד פשוטו של מקרא בשעת מען לערנט דאס אין ירושלמי און מען לערנט דאס אין ויקרא רבה וואס שטייט ניט סמך משה קומט דאך אויס דער פשוטם של כתובים אז דאס האט די תורה צוזאמען געשטעלט. וואס דאס איז לכאורה אויכעט משמע דערפון בפשטות, אז דאס וואס מען זאגט משם נסעו הגדגדה און בעת ההיא הבדיל הוויה וכו' איז אין פשוטו של מקרא ווי כמה פשטנים לערנען אז דאס איז ניט א חלק פון משה רבינו'ס תוכחה. דאס וואס עס שטייט פריער האט משה רבינו מוכיח געווען.

ווי דער משה האט געזאגט כל שאר התוכחה שלו נאר משם נסעו, וואס אט דעמאלט קומט אויס אז תורה האט צוזאמען געשטעלט צוויי מאורעות וואס צווישן זיי איז דורכגעגאנגען דרייסיג ניין יאר, און מען דארף דערפון לערנען אז תורה איז דערמיט מרמז בשעת משה רבינו זאגט עס אין דער תוכחה און ברענגט צוזאמען לבן וחצרות ודי זהב ווי ער האט שוין געזאגט פון פריער, און בשעת מען איז מוכיח דערמאנט מען עניינים וואס האבן א דמיון אפילו אז ס'איז דרייסיג ניין יאר באמצע, בשעת תורה דערציילט סיפורים ומאורעות איז דאס שווערער צו מסביר זיין אז דא צווישן זיי איז דורכגעגאנגען דרייסיג ניין יאר, פארוואס איז די תורה מספר כדי מען זאל דערפון אפלערנען א רמז? מה שאין כן ווען ס'רעדט וועגן דערויף אט דער וואס דארף מוכיח זיין צאן מרעיתו, וואס דערפאר איז דערביי רשי מוסיף מפני ההכרח פון פשוטם של כתובים אז דאס איז סמך משה. און פארוואס האט ער דאס סומך געווען דערפאר וואס ניט ער דערציילט מאורעות בדוגמא ווי ער האט פריער געזאגט אלה מסעי בני ישראל נאר ער דערציילט תוכחה זו און אין תוכחה איז דאס א ענין וואס זיי זיינען בדומה אז דערמיט איז אויכעט פארשטאנדיק וואס רשי מוסיף ליום של שבירת הלוחות. יום של שבירת הלוחות איז געווען אויף מארגן נאך עשיית העגל, במילא קומט אויס אז דער חטא און דער ענין וואס האט געדארפט האבן א כפרה איז געווען אן אנדער טאג, און יום פון שבירת הלוחות איז געווען מער נישט ווי שבירת הלוחות, וואס דעמאלט ווערט פארשטאנדיג אז מיתתן של צדיקים בנוגע צו ווי די שבירת הלוחות, וואס דאס איז געווען לטובתן של ישראל, וואס טובתן של ישראל איז געווען אז זיי זאלן זיין א פנויה, אדער לטובתן של ישראל בדוגמא ווי א פארגלייך ווי אויך רשי ברענגט אין דעם צווייטן ענין, אז פונקט אזוי ווי מען טאר ניט מכשיל זיין ערל ובן נכר אין אכילת פסח, על דרך זה האט משה רבינו ניט געוואלט מכשיל זיין אידן מיט קבלת התורה, איי וואס אין דרוף איז אויכעט פארבונדן מיט עשיית העגל דאס איז געווען אין א טאג פריער וואס דערפאר איז רשי מדייק ומוסיף ליום שנשברו בו הלוחות וואס דאס איז א ענין וואס דאס איז געווען לומר דאס האט משה רבינו געזאגט בהמשך אחד סמכו בתוכחה זו. איז גלייך אין דעם זאגן האט זיך אויכעט ארויסגעזאגט דעם דמיון שביניהם, דערנאך זאגט רשי ס'איז געווען להודיעך, משה רבינו האט דאס נישט געזאגט בהמשך צו שבירת העגל, וועגן עשיית עגל, עשיית העגל ווערט דערציילט אין עקב מיט א פרשה לפני זה, כמה פסוקים לפני זה. במילא קען מען נישט זאגן לומר אויב אזוי האט עס געדארפט שטיין דארטן. אבער להודיעך, בשעת ער זאגט דעם לומר אז מיתת צדיקים איז כשריר יין שנשברה ל ה לוחות, במילא דערמאנט זיך דער בן חמש למקרא פארוואס איז געקומען שבירת הלוחות אין דעם טאג. דערפאר וואס איז געווען לפני זה איז געווען דער ענין פון עשית העגל, נאר וואדען דאס איז געווען א באזונדער טאג כאפט ער זיך ניט וואס משה רבינו האט דארט געזאגט בהמשך אחד בחדא מחתא מיט מיתת צדיקים און א שבירת הלוחות, אבער להודיעך דורך דרוף ווייסט מען אויכעט אז וויבאלד אז דער מסובב די תוצאה. פון עשיית העגל וואס דאס איז געווען שבירת הלוחות איז פארבונדן מיט מיתת צדיקים איז דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז מאדאך אז דאס איז פארבונדן מיטן מסובב איז דאס אויכעט פארבונדן מיט דעם ענין וואס האט געבראכט דערצו. בדוגמא דאס וואס האט געבראכט דערצו וואס מען האט זיך דערמאנט אויף מיתת אהרן אין מוסרה, ווי קומט מען צו שבירת הלוחות יום שנשברו בו הלוחות דורך דרוף וואס איז פאר דרוף געווען דער יום שנעשה בו העגל, פאר די שבירת הלוחות וואס דאס האט געבראכט עשיית העגל איז ביי מיתת אהרן געווען די אמירה פון נעשה ראש ונפרוש ממנו, דאס אבער מער נישט ווי להודיעך דאס איז נישט וואס משה רבינו זאגט דאס בפירוש. און אט דא איז אויכעט קשה לפני הקדוש ברוך הוא קשה הוקשה לו. וואס דאס איז ווי רשי דא מוסיף נאך א ענין, רשי זאגט נעשה ראש ונפרש ממנו, ווארום לכאורה ווערט אין פשוטו של מקרא ווערט ביים בן חמש למקרא א שטורעם, ווי אזוי קען מען פארגלייכן עשיית העגל מיט דעם ענין וואס מען וויל זיך אומקערן אין מצרים, איז טאקע א געוואלדיגע זאך און דאס כפוי טובה, ניט קיין גלייכע זאך, א קרומע זאך, א היפך הציווי וכו', אבער פארגלייכען דאס צו א ענין פון עבודה זרה וביום פקדי ופקדתי, ווי קען מען פארגלייכען וועלן זיך אומקערן צו מצרים און עבדות מצרים צו דעם ענין פון זאגן אלה אלקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אויף דאס איז רשי מוסיף, דאס איז ניט געווען מער ניט ווי נעשה ראש און מיט זיך אומקערן צו מצרים, דאס איז געווען נעשה ראש ונפרש הימנו, פונקט אזוי ווי ביי עשיית העגל איז געווען דער ענין פון פון אלה אלקיך יא ישראל אשר העלוך מארץ מצרים דעם נפרש מהקדוש ברוך הוא.